חידה אויף פרשת משפטים, וואס איז די הלכה אז איינער גנב'עט פון יענעם א באקס וואס האט טויזנט דאלער קעש, א גנב, און צוויי עדים טרעפן אים מיט די באקס פון קעש, זיי זעהן וויאזוי ער גייט ארויס פון יענעמ'ס הויז מיט די באקס. דארף ער צאלן כפל אדער נישט? עד כאן החידה. ענטפער אויף די חידה, מען באצאלט נישט קיין כפל, די גמרא זאגט אין בבא קמא, ריש פרק מרובה, שטייט על ש על שלמה דווקא דבר מסוים, דאס מיינט א קלייד, יעדע קלייד איז אנדערש. אמאליגע צייטן איז יעדע קלייד איז געווען גענייט אין א ספעשל וועג מיט א ספעשל סימן, א דבר שיש בו סימן צאלט מען כפל, אבער קעש איז א דבר שאין בו סימן ווייל קיינער ווייסט נישט וואס שטייט אויף די וועלכע נאמבערס זענען אויף די הונדערטערס, ממילא אפילו די עדים זענען מעיד אז ער איז ארויסגעגאנגען מיט דעם באקס פון קעש איז נישט דא קיין תשלימי כפל. עד כאן.